בעזרת השם יתברך, מסכת סוכה, דף י"ט, מיר הייבן אן דף י"ט עמוד א' ביי די צוויי פינטלעך, תנא, זאגט די הייליגע גמרא, תנאים האבן געלערנט אין א ברייתא, פסל היוצא מן הסוכה, פסל וואס פשטות מיינט פסל כשר'ע סכך, מ'עט באלד זעהן ס'דא געוויסע שיטות אז פסל איז פסול'ע סכך, אבער פסל היוצא מן הסוכה, נידון כסוכה, די פסל וואס קומט ארויס פון די סוכה האט א דין ווי די סוכה אליין, פרעגט די גמרא גראד, מאי פסל היוצא מן הסוכה? פון וואס רעדט זיך דא? ברענגט די גמרא אפאר פשטים. אמר עולא, עולא זאגט, קנים היוצאים לאחורי הסוכה, ס'טייטש א מענטש דעקט צו א סוכה, די סכך שטעקט זיך ארויס פון אינדרויסן, פון אונטער די סוכה, איז אז מ'זיצט אונטער יענע סכך, איז עס האט עס א דין ווי א סוכה, נידון כסוכה ס'איז כשר. פרעגט די גמרא וויאזוי קען זיין, והא בעינן שלש דפנות, מ'דארף דאך האבן דריי ווענט, דארט איז נישט דא קיין דריי ווענט, ס'נאר דא איין וואנט, די אונטערשטע וואנט פונעם סוכה, ענטפערט די גמרא בדאיכא, טאקע, ס'רעדט זיך ביי א ציור, וואס די צוויי ווענט פון די סוכה שטעקן זיך אויך ארויס אויף צוריק, און ממילא פון אונטן איז אויך דא דריי ווענט, איי פרעגט די גמרא והא בעינן הכשר סוכה, מען דארף דאך האבן זיין על זיין טפחים, פון אונטן איז דאס נישט דא, זאגט די גמרא בדאיכא, ס'רעדט זיך אז ס'איז יא דא, זאגט די גמרא אבער והא בעינן צלתה מרובה מחמתה, נארמאל אז מען דעקט צו א סוכה, שטעקט זיך ארויס פון אונטן אבער נישט אזויפיל סכך אז זאל זיין צלתה מרובה מחמתה, זאגט די גמרא יא, דא רעדט זיך ביי א ציור בדאיכא, אז ס'איז טאקע דא. אויב אזוי פרעגט די גמרא אי הכי מאי למימרא, וואס די חידוש? וואס אז איינער האט א געהעריגע סוכה פון אונטן מיט דריי ווענט מיט געהעריגע סכך, פעלט דארט גארנישט אוודאי איז עס א סוכה. זאגט די גמרא ניין, מהו דתימא, כ'וואלט ווען געמיינט, הואיל ולגוואי עבידי לבראי לא עבידי, די אונטערשטע וואנט איז דאך נישט געמאכט פאר די אינדרויסנדיגסטע חלק, טייטש דער מענטש ווען ער האט געבויט די סוכה אוודאי האט ער נישט אינזינען געהאט צו בויען דא צוויי סוכות, ער האט געוואלט בויען איין סוכה, נאר וואס ער האט געמאכט צוויי ווענט פון די זייטן, און ווען ער האט געלייגט די דריטע וואנט האט ער מחליט געווען וואס דארף איך אזא גרויסע סוכה, ער וועט עס לייגן אינדערמיטן אזוי וועט ער האבן א קלענערע סוכה, און ממילא די דריטע וואנט, די וואנט פון אינדערמיטן, איז בעצם געמאכט פאר די סוכה וואס ער האט אינזינען געהאט, פאר די אינעווייניגסטע סוכה, יעצט טראכט איינער ער וועט זיצן פון אונטן, וואס די וואנט, די מיטעלסטע וואנט איז נישט געבויט געווארן פאר דעם, איז אפשר דארט אימא לא, דארט איז מען נישט יוצא סוכה, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון די ברייתא אז ווי נישט ווי אז מען זיצט אין די אונטערשטע סוכה אפילו די וואנט איז נישט געמאכט פאר דעם אבער ווי נישט ווי ס'איז דריי ווענט ס'איז זיין על זיין ס'איז צוגעדעקט מיט כשר'ע סכך ס'איז צלתה מרובה מחמתה איז אוודאי עס א גוטע סוכה אזוי איז איין פשט אזוי זאגט עולא רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו נאך א פשט אז הכא דא רעדט זיך בקנים היוצאים לפנים מן הסוכה אז די סכך שטעקט זיך ארויס אין פראנט פון סוכה וואס טייטש מען רעדט דא א סוכה פון דריי ווענט און די סכך שטעקט זיך ארויס דארט וואו עס פעלט א וואנט, ומשכא ואזלא חדא דופן בהדייהו, און איינע פון די ווענט גייט יא מיט די סכך, וואס טייטש ס'דא א רעכטע וואנט מיט א לינקע וואנט, און א וואנט פון אונטן וואס טייטש קעגן איבער, איז די לינקע וואנט לאמיר זאגן איז גאר לאנג, די רעכטע וואנט איז קורץ, און די סכך פארט די גאנצע לענג פון די לינקע וואנט, ס'טייטש ס'דא א חלק וואס האט נישט דריי ווענט ארום דעם, ס'האט נאר איין וואנט די לינקע וואנט איז מהו דתימא, כ'וואלט ווען געמיינט הא לית בה הכשר סוכה אז ווי נישט ווי די שטח וואס האט נאר איין וואנט זאל מען רעכענען פאר א שטח פאר זיך, קא משמע לן דאס איז די חידוש אז ס'איז נישט אזוי אז די גאנצע מעשה אלעס דא אונטער די סכך האט א דין ווי א סוכה, ס'איז טאקע דא דריי ווענט, איין וואנט איז קורץ אבער אלעס הייסט איין סוכה, און ממילא קען מען זיצן אין די גאנצע זאך. רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, זאגט א דריטע פשט וואס מיינט פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה, זאגט ער לא נצרכה אלא לסוכה שרובה צילתה מרובה מחמתה, ומיעוטה חמתה מרובה מצילתה, ס'טייטש רוב סוכה איז טאקע צילתה מרובה מחמתה, רוב איז מער שאטן ווי זון, ס'דא איין שטח אינמיטן די סוכה, א קליינע א מיעוט פון די סוכה, א קליינע שטיקל פון די סוכה וואס דארט איז חמתה מרובה מצילתה, איז מהו דתימא איך וואלט ווען געמיינט תיפסל בהך פורתא אז די קליינע שטיקל זאל פסל'ען די גאנצע סוכה, און ווי די מפרשים זענען מסביר אז דא רעדט מען פון א שטח וואס איז ג' טפחים על ג' טפחים, און אונז האמיר דאך שוין געזעהן אז ג' טפחים אויר פסל'ט א סוכה, מילא אפשר די שטיקל פסל'ט די גאנצע סוכה, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון די ברייתא אז ס'נישט אזוי, ס'איז דאך נישט ג' טפחים וואס לויפט אין די גאנצע לענג ס'איז סך הכל איין שטיקל, און נאך מער רוב סוכה ווי נישט ווי איז מער שאטן ווי זון, און במילא קוקט מען אויף די גאנצע סוכה, די גאנצע סוכה איז רוב שאטן, און במילא איז די סוכה כשר. פרעגט אבער די גמרא, ומאי יוצא, וואס טייטש ווי אזוי שטימט עס אין די ברייתא, אין די ברייתא האט מען געלערנט פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה, איז פסל, עט טאקע רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן טייטשן ס'מיינט פסול'ע סכך, א שטיקל וואס איז חמתה מרובה מצילתה, אבער וואס פשט היוצא מן הסוכה, ס'שטעקט זיך דאך נישט ארויס פון סוכה, ער רעדט דאך דא אז ס'איז אינמיטן סוכה, און וואס איז דאס יוצא? זאגט די גמרא יוצא מהכשר סוכה, ס'טייטש ס'איז נישט צוגעדעקט כהלכתה, און ממילא אפשר דאס זאל פסל'ן די גאנצע סוכה, דאס זאגט די ברייתא אז ס'איז נישט אזוי. נאך א פשט זאגט די גמרא רבי אושעיא אמר לא נצרכה אלא לסכך פסול פחות משלושה בסוכה קטנה, אז ס'איז דא פסול'ע סכך אינמיטן א סוכה קטנה, וואס טייטש אונז האמיר דא א סוכה פון ז' על ז', פונקט ז' טפחים על ז' טפחים, און אינמיטן איז דא לאמיר זאגן צוויי טפחים צוגעדעקט מיט פסול'ע סכך, איז ביי אזא ציור זאגט אונז די ברייתא, פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה, אז די סוכה איז א כשר'ע סוכה, פארוואס? ווייל מען זאגט לבוד אויף א שטח וואס איז קלענער פון דריי טפחים, איז כאילו ס'איז פארמאכט מיט כשר'ע סכך, און ממילא ביי אזא ציור איז די סוכה כשר, איי ומאי יוצא? ווי שטימט דא א לשון יוצא? יוצא איז דאך אויך ס'שטעקט זיך גארנישט ארויס, נאר וואס דען יוצא מתורת סוכה, ס'טייטש ס'איז אינגאנצן נישט פון א מין כשר, ס'איז דאך פסול'ע סכך, און מילא פאר דעם איז די סוכה כשר. מתקיף לה רב אושעיא, פרעגט אבער רב אושעיא לא יהא אלא אויר, ואויר פחות משלושה טפחים בסוכה קטנה מי פסיל, וואס טייטש, אפילו לופט אין א סוכה קטנה וואס דער לופט איז ווייניגער פון דריי טפחים פסל'ט נישט, לופט פון דריי טפחים פסל'ט ווייל מ'זאגט נישט לבוד, אבער ווייניגער פון דריי טפחים זאגט מען לבוד, און ממילא איז די סוכה כשר, איז כל שכן פסול'ע סכך, וואס פסול'ע סכך איז דאך ווייניגער פון לופט. ווייל מען האט דאך שוין געזען אז לופט פסל'ט ביי דריי טפחים, פסול'ע סכך פסל'ט הערשט נאר ביי פיר טפחים, און מילא אז אפילו לופט פון צוויי טפחים פסל'ט נישט קיין סוכה, איז כל שכן פסול'ע סכך פון צוויי טפחים עט אוודאי נישט פסל'ן קיין סוכה, און וואס איז די חידוש פון די ברייתא? ענטפערט די גמרא, אמר ליה רבי אבא, זה מצטרף וישנים תחתיו, וזה מצטרף ואין ישנים תחתיו, איז ווי רש"י דא מפרש, אז לופט ווייניגער פון דריי טפחים טאר מען נישט שלאפן אונטער דעם, אבער פסול'ע סכך ווייניגער פון דריי טפחים איז זיך ממש מצטרף צום סוכה און מען מעג אפילו שלאפן אונטער דעם, אזוי זאגט רש י, תוס' זאגט פונקט פארקערט אז אונטער לופט העט מען מעגן שלאפן אונטער פסל סכך העט מען נישט טארן שלאפן, על כל פנים זאגט די גמרא ומי איכא מידי דאצטרופי מצטרף והוא עצמו אינו כשר, פרעגט מען איז סתם אזוי איז דען דא אזא זאך? ווייל לויט דעם קומט אויס אז די לופט לאמיר זאגן א מענטש האט א קליינע סוכה ס'איז דא צוויי טפחים לופט איז די סוכה נישט פסול וואס טייטש די לופט איז זיך מצטרף מען קוקט דא מען זאגט דא לבוד און ממילא די סוכה כשר פון דעסוועגן זאגסטו אז אונטער די לופט טאר מען נישט שלאפן קען זיין אזא זאך אז מצטרף איז זיך עס מצטרף אבער דער שטח אליין איז נישט כשר? ענטפערט די גמרא, אמר רבי יצחק בן אלישיב אין, יא, ס'איז דא אזא זאך, און ער ברענגט א ראיה, טיט הנרוק יוכיח, שמצטרף לארבעים סאה, והטובל בו לא עלתה לו טבילה, טאמער איינער טובל'ט זיך אין רינעדיגע טיט אין רינעדיגע ליים, איז אוודאי איז ער נישט יוצא מ'דארף זיך טובל'ן אין וואסער, אבער וואס איז טאמער איינער האט א מקווה וואס מ'דארף דארט האבן מ' סאה, ער האט נישט קיין גאנצע מ' סאה, ער האט רוב וואסער אבער ער האט נישט דאס גאנצע, און ער גיסט אריין דארט טיט הנרוק רינעדיגע ליים איז זיך עס מצטרף צום וואסער, מילא זעהן מיר אז ס'איז דא אזא זאך א זאך זאל זיך מצטרף זיין, אבער דאס אליין זאל נישט זיין כשר, אזוי ווי טאקע ביי לופט ביי א סוכה, אז ס'איז דא לופט ווייניגער פון דריי טפחים איז זיך עס מצטרף די סוכה איז כשר, אבער אונטער דעם טאר מען נישט שלאפן. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, העושה סוכתו כמין צריף, איינער מאכט זיין סוכה ווי א צריף, מ'האט שוין געזעהן וואס איז דאס א צריף, אז ס'איז דא בלעטלעך פון ארום און ארום, ס'טייטש ס'איז א רונדיכיגע רינגל פון אונטן און ס'איז שפיציג פון אויבן, מען נעמט די בלעטלעך און מען מאכט אזא געצעלט אזא שפיציגע געצעלט, ס'טייטש ס'איז נישט דא קיין ווענט ס'איז נישט דא קיין דאך אלעס איז איינס די ווענט די דאך איז אלעס איינס ס'איז געבויגענע בלעטלעך או אדער שסמכה לכותל ער נעמט אזעלכע סכך און ער ליינט עס אן אויף א וואנט אזוי ארום אז די סכך איז סיי די וואנט פון די סוכה און אזוי אויך די דאך פון די סוכה נישט דא א באזונדערע דאך און א באזונדערע וואנט איז ביי די אלע ציורים ר' לעזער פוסל מפני שאין לה גג ר' לעזער פסל'ט ווייל ס'איז נישט דא קיין דאך מען דארף האבן א דאך וואס איז ניכר וחכמים מכשירין און די חכמים זענען מכשיר, און מ'וועט זעהן אין די גמרא אז די מחלוקת איז צו שיפועי אוהלים האט א דין ווי אוהלים צו נישט, צו א געבויגענע געצעלט האט א דין ווי א אוהל אפילו ס'האט נישט א באזונדערע וואנט און א באזונדערע דאך, זאגט די הייליגע גמרא, תנא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, מודה ר' לעזער, ר' לעזער איז מודה וואס ר' לעזער זאגט אז מ'ליינט למשל אן סכך אויף א וואנט אז ס'איז נישט קיין סוכה, איז ר' לעזער מודה שאם הגביהה מן הקרקע טפח, אז טאמער מען האט עס אויפגעהויבן פון די ערד מיט א טפח, און ווי רש י איז מסביר, עס דארף נישט זיין א וואנט א טפח, נאר אפילו מען האט עס אויפגעהויבן א טפח און דארט קען מען זאגן לבוד, און מילא עס קומט נישט אן ביז צו די ערד, נאר עס איז אין די לופט, עס איז א טפח הויך אין די לופט, און במילא איז פשט כאילו אין די טפח וואס איז ליידיג דא איז דא א וואנט, און יעצט איז די אנגעליינטע סכך האט א דין פון א דאך, און די זעלבע זאך או שהפליגה מן הכותל טפח אז ער האט עס אוועקגערוקט פון די וואנט מיט א טפח אזוי ארום אז דארטן די טפח וואס איז ליידיג זאגט מען לבוד כאילו דארט איז דא א דאך און יעצט איז די אנגעליינטע סכך האט א דין פון א וואנט און במילא האמער דא סיי א וואנט און סיי א דאך יעצט איז רבי לעזער מודה שהיא כשרה אז דאס איז א כשרע סוכה פארוואס ווייל יעצט האט עס א דין פון א אוהל אז מען זעט קלאר א וואנט מיט א דאך איז עס כשר. יעצט בעצם דארף מען אבער פארשטיין, דאס וואס שטייט דא אז ס'איז אוועקגערוקט פון די וואנט מיט א טפח האט עס א דין פון א כשר'ע סוכה, ווי נישט ווי, די אנגעליינטע סכך קריגט יעצט א דין פון א וואנט, טאמער ס'האט א דין פון א וואנט וואס טייטש א כשר'ע סוכה? די חלק וואס איז אוועקגערוקט פון די וואנט האט א דין פון א דאך, די אנגעליינטע סכך האט א דין פון א וואנט, נו, אז מען שלאפט אונטער א וואנט הייסט עס דען א כשר'ע סוכה? נאר וואס דען זענען מפרשים מסביר אז יא, אין הכי נמי, לאמיר זאגן טאקע ביי די דין פון דופן עקומה, וואס מען האט געזען אז טאמער די וואנט איז שיף איז עס כשר, איז דופן עקומה, די שאלה איז צו מען מעג שלאפן אונטער א דופן עקומה צו נישט, זעהן מיר דא אז טאמער ס'איז געמאכט פון כשר'ע סכך, מעג מען אוודאי שלאפן אונטער דעם, דאס זאגט דא ר' לעזער די עיקר איז אז ס'איז ניכר אז ס'איז אן אוהל, ברגע וואס אונז האמיר דא א קלארע וואנט מיט א קלארע דאך און ס'איז ניכר ס'איז אן אוהל הייסט עס א סוכה, יעצט איז שוין נישט קיין נפקא מינה וועלכע די כשר'ע סכך, די עיקר איז מען שלאפט אונטער כשר'ע סכך, און מען איז יוצא די מצוה פון סוכה, אזוי זאגט רב לעזער, פרעגט אונז די גמרא מאי טעמאי דרבנן, וואס איז די טעם פון די חכמים אין אונזער משנה, וואס די חכמים זאגן אז ס'דארף נישט זיין אוועקגערוקט, אז ס'איז אלעמאל כשר, ענטפערט די גמרא, ווייל די חכמים האלטן שיפועי אוהלים כאוהלים דמו, אז אנגעליינטע ווענט האבן א דין ווי א אוהל, און במילא כאילו ס'איז דא דא א דאך און כאילו ס'איז דא דא א וואנט, און במילא איז עס א כשר'ע סוכה. זאגט די גמרא, אביי אשכחיה לר' יוסף, דקא גני בכילת חתנים, אביי האט געטראפן ר' יוסף, ווי ער שלאפט אין א כילת חתנים, כילת חתנים האט מען געזען דאס איז אויף א בעט, צוויי ווענט וואס גייען שיף ס'איז נישט דא קיין דאך, האט ער געזען ווי ער שלאפט אין אזא כילת חתנים וואס איז אין א סוכה, יעצט פון דעם אז ער האט געזען אז ער האט געשלאפן אונטער א כילת חתנים איז משמע פון דעם אז ער האלט אז א כילת חתנים האט נישט קיין דין פון א אוהל, ווייל טאמער ס'האט א דין פון א אוהל וואלט ער אוודאי נישט געשלאפן אין דעם אין די סוכה, ווייל ס'איז דאך מפסיק א אוהל צווישן אים און די סכך, און במילא אמר ליה, האט ער אים געזאגט כמאן, ווי וועם האלטסטו? כרעב לעזער? דו האלטסט ווי רעב לעזער וואס רעב לעזער דער וואס זאגט ביי אונזער משנה אז א אנגעליינטע וואנט האט נישט קיין דין פון א אוהל? שבקת רבנן ועבדת כרעב לעזער? ס'דאך דא א חכמים ביי אונזער משנה וואס זאגן אז ס'האט יא א דין פון א אוהל, און וויאזוי פסקנסטו יחיד ורבים הלכה כרבים וויאזוי פסקנסטו ווי א יחיד? אמר ליה, האט ר' יוסף געענטפערט, ברייתא איפכא תני, כ'האב א ברייתא וואס דארט שטייט פארקערט, אז רעב לעזער דער וואס איז מכשיר וחכמים פוסלין,

וחכמים מכשירים, ר' נתן לערנט פונקט ווי ביי אונזער משנה, זעהן מיר אז אונזער משנה איז א שיטת יחיד, דאס איז די שיטה פון ר' נתן, מה שאין כן די ברייתא, דאס איז די חכמים פון די דור פון ר' נתן וואס האבן זיך געקריגט אויף ר' נתן, און במילא זאגט ר' יוסף נעם איך אן ווי די ברייתא, ווייל יחיד ורבים הלכה כרבים, די ברייתא איז די שיטת רבים, אין די ברייתא שטייט פארקערט אז די חכמים זענען די וואס זענען פוסל, און פאר דעם האט ער טאקע געהאלטן אז שיפועי אוהלים האבן נישט קיין דין פון אהלים, און במילא פאר דעם האט ער געשלאפן אין א כילת חתנים וואס איז געווען אין די סוכה. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, מחצלת קנים גדולה, טאמער איינער האט א גרויסע מחצלת קנים, מחצלת איז דאס אזוי ווי די סכך וואס מען נוצט היינטיגע צייטן די צאמגעוועבטע סכך, האט ער אזא גרויסע מחצלת וואס קנים איז הארט, און במילא עס ווענדט זיך צו דאס האט א דין פון א כלי צו נישט, ווייל די דין איז דאך אז פשוטי כלי עץ האט מען געזען יעדע פלאכע זאך וואס איז געמאכט פון האלץ וואס האט נישט קיין בית קיבול אין דעם איז נארמאל איז דאס נישט מקבל קיין טומאה, נאר וואס דען? טאמער איינער האט א מחצלת וואס איז געמאכט צו זיצן אויף דעם, אדער וואס איז געמאכט צו ליגן אויף דעם, קען עס טמא ווערן מיט א טומאת מדרס, און ממילא איז עס יא מקבל טומאה, און ממילא קען מען דאס נישט נוצן אלס סכך. פארדעם זאגט די משנה אז איינער האט א גרויסע מחצלת קנים, איז אזוי, עשאה לשכיבה, טאמער עס איז געמאכט צו ליגן אויף דעם, מקבלת טומאה, ואין מסככין בה, איז פשט ס'איז געמאכט צו ליגן, איז עס מקבל טומאה, קען מען נישט נוצן די זאך אלס סכך, ווייל א זאך וואס איז מקבל טומאה קען מען נישט נוצן אויף סכך. טאמער אבער מען האט עס געמאכט לסיכוך, מען האט עס געמאכט צוצודעקן א סוכה, איז דעמאלטס מסככין בה, קען מען אוודאי עס נוצן אלס סכך ואינה מקבלת טומאה, און ס'איז טאקע נישט מקבל קיין טומאה ווייל ס'איז נישט געמאכט צו ליגן אויף דעם. ר' לעזער אומר, ר' לעזער קריגט זיך, און ער זאגט ס'האט נישט קיין שייכות א גרויסע מחצלת, א קליינע מחצלת, זאגט ר' לעזער אחת קטנה ואחת גדולה, עשאה לשכיבה מקבלת טומאה ואין מסככין בה, לסיכוך מסככין בה ואין מקבלת טומאה, אלס ווענדט זיך אויף וואס מ'האט עס געמאכט, טאמער מ'האט עס געמאכט צו שלאפן אויף דעם צו זיצן אויף דעם איז עס מקבל טומאה מ'קען עס נישט נוצן אלס סכך, טאמער עס איז געמאכט אלס סכך קען מען עס ניצן אלס סכך און ס'איז נישט מקבל קיין טומאה אפילו אז ס'איז קליין און אפילו אז ס'איז גרויס. און די גמרא גייט מסביר זיין וואס פונקט דא איז די מחלוקת צווישן די תנא קמא ר' לעזער. הייבט אן די גמרא מיט דעם הא גופא קשיא. לאמיר צונעמען די משנה. אמרת, די משנה הייבט זיך אן אז עשאה לשכיבה, טאמער מ'האט עס געמאכט צו ליגן אויף דעם, מקבלת טומאה ואין מסככין בה, איז עס מקבל טומאה ממילא קען מען עס נישט ניצן אלס סכך. איז לכאורה קען מען מדייק זיין, טעמא דעשאה לשכיבה, די טעם איז אז מ'האט עס געמאכט בכוונה צו ליגן אויף דעם. הא סתמא, אבער סתם אזוי א מחצלת וואס מ'האט נישט געמאכט במפורש צו ליגן אויף דעם,

דאס איז נישט שווער, כאן בגדולה, כאן בקטנה, ס'טייטש ס'ווענדט זיך ווי גרויס די מחצלת איז, סתם אזוי א מחצלת גדולה איז געמאכט לסיכוך, סתם אזוי א מחצלת קטנה איז געמאכט צו זיצן אויף דעם, און ממילא ווי רש"י איז מסביר די גמרא פארשטייט יעצט אז די תנא קמא די משנה איז צוטיילט אויף צוויי, און מ'דארף אזוי לערנען די משנה, מחצלת קנים גדולה, א גרויסע מחצלת קטנים וואס נארמאל איז דאס געמאכט אויף סיכוך, ס'איז נישט געמאכט צו זיצן אויף דעם,

טאמער מען האט בפירוש אינזינען געהאט לסיכוך דעמאלטס האטס א דין פון סכך, אבער סתם א קליינע מחצלת האט א דין לשכיבה און ס'איז מקבל טומאה, אזוי פארשטייט יעצט די גמרא די תנא קמא, פרעגט יעצט אבער די גמרא, בשלומה לרבנן לא קשה, איז פארענטפערט די תנא קמא, אלא לר' לעזר קשה, אבער ר' לעזר פון די משנה נאך אלץ שווער, דתנן, ווייל מ'האמיר געלערנט די המשך המשנה ר' לעזר אומר, אחת קטנה ואחת גדולה, נישט קיין חילוק א גרויסע מחצלת א קליינע מחצלת, עשאה לשכיבה, מקבלת טומאה ואין מסככין בה. טאמער מ'האט עס געמאכט צו ליגן אויף דעם, איז עס מקבל טומאה מ'קען עס נישט ניצן אויף סכך, איז לכאורה קען מען מדייק זיין, טעמא דעשאה לשכיבה, הא סתמא, אבער סתם אזוי מחצלת, נישט קיין חילוק א גרויסע אדער א קליינע, טאמער מ'האט נישט בפירוש אינזינען געהאט לשכיבה, איז לסיכוך איז יא געמאכט אויף סכך, אבער אויב אזוי אימא סיפא, זיי מיר מסביר וואס עס זאגט שפעטער, שפעטער זאגט ר' אליעזר עשאה לסיכוך טאמער מ'האט עס בפירוש געמאכט פאר סכך, דעמאלטס נאר מסככין בה ואינה מקבלת טומאה, איז משמע טעמא דעשאה לסיכוך, הא סתמא לשכיבה איז משמע אז סתם איז עס געמאכט לשכיבה, איז דא א סתירה אין די ווערטער פון רבי לעזער אויכעט, אלא אמר רבא, און ממילא זאגט רבא אזוי, בגדולה, כולי עלמא לא פליגי דסתמא לסיכוך. סיי תנא קמא און סיי רבי לעזער זענען ביידע מודה אז ווען מ'האט א גרויסע מחצלת איז סתמא, ווען מ'האט נישט אינזינען געהאט גארנישט איז אוודאי דאס געמאכט לסיכוך, איז עס כשר טאקע אויף סכך. כי פליגי, וואו די מחלוקת בקטנה, ביי איינער וואס האט א קליינע מחצלת און ער האט גארנישט אינזין געהאט ס'טייטש בסתמא בקטנה, איז אזוי די מחלוקת, תנא קמא סבר, תנא קמא האלט, אז סתם קטנה לשכיבה, אז סתם אזוי א קליינע מחצלת איז געמאכט צו ליגן אויף דעם, און ממילא טאמער מען האט נישט בפירוש אינזינען אז מען מאכט עס לסיכוך איז עס פסול, ור' לעזער סבר, און ר' לעזער קריגט זיך ר' לעזער זאגט סתם קטנה נמי לסיכוך, אז אפילו ביי א קטנה זאגט מען אויך סתם איז לסיכוך, און ממילא והכי קאמר איז מען מפרש די משנה אזוי, און אינז וועמיר קודם צוריק גיין קוקן אין די משנה, זעהן וויאזוי רבא איז מפרש דא די משנה נאכדעם וועלן מיר זעהן אינעווייניג איז לאמיר קוקן צוריק אין די משנה די משנה זאגט מחצלת הקנים גדולה טאמער איינער האט א גרויסע מחצלת קנים איז אזוי עשאה לשכיבה טאמער מען האט בפירש אינזין געהאט לשכיבה דעמאלטס טאקע מקבלת טומאה ואין מסככין בה אבער טאמער מען האט גארנישט אינזין געהאט און דאס מיינט לסיכוך לויט רבא לסיכוך מיינט נישט מען האט בפירש אינזין געהאט לסיכוך נאר לסיכוך מיינט מען האט נישט אינזין געהאט לשכיבה איז במילא ביי א גרויסע מחצלת מען האט נישט אינזין געהאט לשכיבה סתמא איז מסככין בה ואינה מקבלת טומאה איז אוודאי דאס סכך יעצט וואס טוט זיך מיט א קליינע מחצלת לויט די תנא קמא? ביי א קליינע מחצלת איז נישט אזוי, א קליינע מחצלת איז סתמא טאקע לשכיבה, אבער תנא קמא רעדט נישט פון א קליינע מחצלת, ער רעדט נאר פון א גרויסע מחצלת, מה שאין כן ר' לעיזער, ר' לעיזער קריגט זיך אויף די תנא קמא, ר' לעיזער זאגט, אחת קטנה ואחת גדולה, סיי ביי א קליינע סיי ביי א גרויסע, איז עשאה לשכיבה טאמער מען האט בפירוש אינזינען לשכיבה איז אוודאי מקבלת טומאה ואין מסככין בה, אבער לסיכוך טאמער מען האט גארנישט אין זינען, ס'טייטש בסתמא איז ביי ביידע, סיי ביי גדולה סיי ביי קטנה, מסככין בה ואינה מקבלת טומאה, קען מען עס נוצן אויף סכך ווייל רבי אליעזר האלט אז אלעמאל איז בסתמא איז עס לסיכוך, און דאס זאגט דא רבא והכי קאמר, מחצלת הקנים גדולה, עשאה לשכיבה מקבלת טומאה ואין מסככין בה, טעמא דעשאה לשכיבה הא סתמא, נעשה כמי שעשאה לסיכוך מסככין בה, ואתא רבי אליעזר למימר, אחת קטנה ואחת גדולה סתמא כשרה לסיכוך, רבי אליעזר האלט אלעמאל איז א סתמא כשר לסיכוך סיי ביי גרויסע סיי ביי קליינע, אמר ליה אביי, פרעגט אבער אביי צו רבא, אי הכי, אויב אזוי, אויב דו ביסט גערעכט אז ביי מחצלת גדולה קריגט מען זיך נישט, די שאלה נאר איז ביי מחצלת קטנה, וואס תנא קמא האלט מחצלת קטנה איז סתמא לשכיבה, און רבי לעזער האלט סתמא לסיכוך, אויב אזוי שטימט נישט די לשון פון רבי לעזער, רבי לעזער אומר אחת קטנה ואחת גדולה. אחת גדולה ואחת קטנה מיבעי ליה, וואס טייטש אחת קטנה און אחת גדולה איז משמע מען שטעלט צו די גדולה צו די קטנה מען שטעלט צו די צווייטע צו די ערשטע, און מילא וואלט געפאסט דא א לשון אחת גדולה און נאכדעם אחת קטנה, אז נישט נאר ביי א מחצלת גדולה איז די דין אז סתם איז לסיכוך, נאר אחת קטנה ביי קטנה איז אויך אזוי, און ס'שטייט נישט דא אזוי, דא שטייט פארקערט אחת קטנה ואחת גדולה, מילא שטימט נישט די לשון פון רבי לעזער, רש"י ברענגט דא אפאר ראיות וואס מען זעט אזוי, אז מען שטייט אחת אחת איז די ערשטע אחת די דין און די צווייטע אחת דאס וואס מען שטעלט צו, מילא ווייטער וואלט געדארפט שטיין דא אחת גדולה ואחת קטנה. ועוד, און נאך מער פרעגט אביי צו רבא, אז לויט דיר קומט דאך אויס אז ביי א גרויסע קריגט מען זיך נישט, ביי א קליינע קריגט מען זיך רבי לעזער איז מייקל, אבער אויף דעם זאגט אביי פונקט פארקערט, כי פליגי בגדולה הוא דפליגי, קודם כל ער וועט אריינברענגען אז מען קריגט זיך יא ביי מחצלת גדולה, נישט ווי רבא האט געזאגט, און נאך מער, ורב לעזער לחומרא, רב לעזער איז גאר דער מחמיר נישט דער מייקל. און ער ברענגט אריין דתניא, מען האט געלערנט אין א ברייתא, מחצלת הקנים בגדולה מסככין בה, ס'טייטש תנא קמא זאגט אין די ברייתא אז א מחצלת גדולה קען מען נוצן אויף סכך, ר' לעזער אומר ר' לעזער קריגט זיך, און ער זאגט אם אינה מקבלת טומאה מסככין בה, נאר טאמער ס'איז נישט מקבל טומאה וואס טייטש נאר טאמער מען האט בפירוש אינזינען געהאט לסיכוך, נאר דעמאלטס קען מען עס נוצן אלס סכך. מילא זעהן מיר דא צוויי זאכן, קודם כל זעהן מיר די מחלוקת איז טאקע ביי מחצלת גדולה, און די צווייטע זאך זעהט מען דא אז ר' לעזער האלט קלאר אז נאר טאמער מען האט בפירוש אינזינען לסיכוך נאר דעמאלטס קען מען נוצן א מחצלת גדולה, אבער א מחצלת גדולה סתם, מען האט גארנישט אינזינען, קען מען נישט נוצן, איז ממילא בפירוש א ראיה נישט ווי רבא, אלא אמר ר' פפא, און ממילא זאגט ר' פפא אנדערש, זאגט ר' פפא, בקטנה כולי עלמא לא פליגי דסתמא לשכיבה, א מחצלת קטנה איז יעדער מודה איז געמאכט לשכיבה,

איז עשאה לשכיבה, טאמער מען האט בפירוש אינזין לשכיבה, מקבלת טומאה ואין מסככין בה איז מקבל טומאה, אבער טאמער סתם, מען האט נישט אין זינען לשכיבה, איז אוודאי, קען מען עס נוצן אלס סכך. ווייטער דאס תנא קמא זאגט יעצט אין די המשך רעדט זיך פון א קליינע מחצלת, אז ביי קליינע מחצלת, וואס א קליינע מחצלת איז יעדער מודה סתם איז לשכיבה, איז דארט איז לסיכוך, מסככין בה ואינה מקבלת טומאה, דארף מען בפירוש א כוונה לסיכוך, טאמער נישט איז טאקע לשכיבה, דאס איז די תנא קמא, און אויף דעם קריגט זיך ר' אליעזר, ור' אליעזר סבר, סתם גדולה נמי לשכיבה, אז א סתם גדולה איז אויך לשכיבה, און ממילא שטימט שוין דאס ר' אליעזר זאגט אחת קטנה ואחת גדולה, וואס טייטש אז די דין פון א גדולה איז פונקט ווי א קטנה, אזוי ווי א קטנה איז סתם לשכיבה, די זעלבע זאך איז א גדולה איז אויך סתם לשכיבה, און לויט ר' אליעזר, אלעמאל אז מען וויל נוצן א מחצלת, מוז מען בפירוש אינזין האבן אז מען וויל עס נוצן לסיכוך, איי אויב אזוי שטימט נישט די לשון פון ר' אליעזר,

דעמאלטס איז מסככין בה ואינה מקבלת טומאה, נאר דעמאלטס קען מען נוצן א מחצלת, סיי ביי א גרויסע און סיי ביי א קליינע.